בעז ה יתברך, מסכת יבמות דף ט ז, מיר הייבן אן דף ט ז עמוד א', די דריטע שורה פון אויבן גופא, זאגט די גמרא גופא, מיר האבן געלערנט דאס איז די לעצטע שטיקל וואס מיר האבן נעכטן געזען, אז בימי רב דוסא בן הרכינס התירו צרת הבת לאחין, האט מען מתיר געווען א צרת הבת פאר די ברודערס, טייטש מען האט מתיר געווען א צרת ערוה, כשיטת בית שמאי, זאגט אונז די גמרא די המשך, והיה הדבר קשה לחכמים מפני שחכם גדול היה, ס'איז געווען זייער שווער פאר די חכמים פון יענע דור די הוראה, וואס טייטש אלע האבן געהאלטן, די חכמים האבן געהאלטן, אז ר' דוסא בן הרכינס ער איז דער וואס האט מתיר געווען צרת ערוה, און זיי האבן נישט געהאלטן אז די היתר איז ריכטיג, ווייל זיי האבן געהאלטן ווי די בית הלל, און ס'איז געווען שווער פאר זיי זיך צו טענה'ן מיט ר' דוסא בן הרכינס, ווייל ועיניו קמו מלבוא לבית מדרש. זיינע אויגן זענען שוואך געווען, און במילא איז ער נישט געקומען אין בית מדרש, האט מען זיך נישט געקענט טענה'ן מיט אים, און במילא האבן די חכמים נישט געוואוסט וואס צו טון. אמרו, האבן זיי געזאגט, מי ילך ויודיעו, ווער וועט ארויפגיין צו אים מודיע זיין אז אונז האלטן נישט פון דעם פסק, אז אונז האלט מיר ווי די בית הלל. אמר להן רב שיע, האט רב שיע זיך אנגערופן, אני אלך, רב שיע איז געווען די אב בית דין, האט ער זיך מציע געווען ער וועט גיין, ואחריו מי האט מען געפרעגט ווער וועט מיטגיין, איז ר' אלעזר בן עזריה האט זיך אויך אנגערופן ער איז געווען דער נשיא, ער האט זיך אויך אנגערופן ער וועט גיין, ואחריו מי האט מען געפרעגט ווער נאך, ווער נאך וועט גיין, ר' עקיבא, ר' עקיבא איז אויך געווען פון די גאר חשובע, האט זיך ר' עקיבא אויך מציע געווען צו גיין, הלכו, זענען געגאנגען די דריי, ר' שיע, ר' אלעזר בן עזריה, ר' עקיבא זענען געגאנגען, ועמדו על פתח ביתו, און זיך געשטעלט דארט ביים טויער, ביים אריינגאנג פון ר' דוסא בן הרכינס'ס שטוב, נכנסה שפחתו אמרה לו,

אים האט ער דערקענט, האט ער אים אוועקגעזעצט, אמר לו, האט רב שיע זיך אנגערופן, רבי, אמור לתלמידך אחר וישב, ס'איז דא דא אנדערע תלמידים דיינע, אוודאי זענען זיי נישט געווען תלמידים, נאר האט געמיינט בדרך כבוד ס'איז דא דא נאך, און זעץ זיי אויך אוועק. אמר לו, האט רב דוסא געפרעגט רב שיע מי הוא, וועם פון וועם רעדסטו, ווער איז דאס וואס דו טייטלסט אויף, האט ער געזאגט רב אלעזר בן עזריה, איז רב דוסא האט נישט געקענט רב אלעזר בן עזריה, ער איז געווען אסאך יונגער פון אים, אמר, האט ר' דוסא געזאגט ויש לו בן לעזריה חבירנו, אונזער חבר עזריה האט א זון קרא עליו המקרא הזה, האט ר' דוסא געזאגט אויף ר' אלעזר בן עזריה די קומענדיגע פסוק נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם, ווי די מהרש א איז מסביר אז ער האט מרמז געווען דא די ענין פון עשירות וואס ר' אלעזר בן עזריה און זיין טאטן עזריה, זענען גרויסע עשירים, דאס האט ער מרמז געווען אין דעם פסוק ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם, על כל פנים תפסו והושיבו על מיטה של זהב, איז רב דוסא האט דאס געהערט אז רבי אלעזר בן עזריה איז דארט, רבי אלעזר בן עזריה איז געווען דער נשיא, האט ער אים אויך אוועקגעזעצט אויף א גאלדענע בעט, אמר לו, האט רב שיע זיך נאכאמאל אנגערופן רבי, אמור לתלמידך אחר וישב, ס'איז דא נאך איינער נאך א תלמיד, זעץ אים אויך אוועק, אמר לו, האט רב דוסא געפרעגט ומי הוא ווער איז דאס, האט רב שיע געענטפערט עקיבא בן יוסף, אמר לו, האט רב דוסא געזאגט, אתה הוא עקיבא בן יוסף, ששמך הולך מסוף עולם ועד סופו, דו ביסט דער עקיבא בן יוסף וואס די גאנצע וועלט רעשט און רוישט פון אים, שב בני שב, זעץ דיך מיין קינד זעץ דיך, כמותך ירבו ישראל, זאל זיך מערן ווי דיר אין כלל ישראל, שוין, אלע זענען געזעצן, התחילו, מסבבים אותו בהלכות, איז די דריי געסט האבן אנגעהויבן צו רעדן מיט רב דוסא כל מיני הלכות, זיי האבן נישט געוואלט גראד אריינגיין אינעם נושא, זיי האבן נישט געוואלט ער זאל גראד זיך אנטקעגן שטעלן, האבן זיי גערעדט פון אנדערע זאכן, עד שהגיעו לצרת הבת, ביז זיי זענען צוגעקומען צו דעם נושא, האבן זיי אים געפרעגט אמרי ליה צרת הבת מהו, וואס זאגט דער רבי, וואס זאגט רב דוסא אויף די ענין פון צרת הבת, אמר להם, האט רב דוסא געזאגט, מחלוקת בית שמאי ובית הלל ס'איז א מחלוקת, האבן זיי געפרעגט הלכה כדברי מי, אמר להם האט רב דוסא געענטפערט הלכה כבית הלל, דא זענען זיי נתפעל געווארן, אמרי ליה, האבן זיי געזאגט, והלא משמך אמרו הלכה כבית שמאי, יעדער זאגט נאך אין דיין נאמען, אז דו פסק'נסט ווי די בית שמאי, אמר להם, האט ער זיי געפרעגט, דוסא שמעתם? או בן הורקנוס שמעתם? סטייטש ער איז דאך געווען ר' דוסא בן הורקנוס, האט ער זיי געפרעגט וואס האט עטץ געהערט, אז ר' דוסא האט געפסק'נט ווי די בית שמאי, אדער בן הורקנוס? אמרי ליה, האבן זיי טאקע געענטפערט, חיי רבי א לשון שבועה, סתם שמענו, אונז האמיר געהערט בן הורקנוס נישט דוסא, אמר להם האט רב דוסא געזאגט ס'איז טאקע נישט מיר, אח קטן יש לי, כ'האב א יונגערע ברודער, בכור שטן הוא, רש"י זאגט ער גאר א שטארקע חריף ס'איז זייער שווער אים צו משכנע זיין, ווען ער זאגט א הלכה ברעכט ער זיך נישט אזוי שנעל, ויונתן שמו, און ער הייסט יונתן מיין יונגערע ברודער, והוא מתלמידי שמאי, און ער איז פון די תלמידים פון שמאי, ער האט אזוי געפסקנט, זאגט ר' דוסא פאר די חכמים דארט, והזהרו שלא יקפח אתכם בהלכות, פאסט אויף, טאמער עטץ מיינט צו יעצט גיין צו אים, זיך טענה'ן מיט אים און משכנע זיין, זאלט עטץ וויסן, פאסט אויף ער זאל ענק נישט אונטערברעכן די פיס בהלכות, פארוואס לפי שיש עמו שלש מאות תשובות בצרת הבת שהיא מותרת, האט דריי הונדערט תשובות טענות צו מתיר זיין א צרת הבת, און ממילא לויפטס נישט אזוי שנעל זיך צו טענה'ן מיט אים, אבל אבער לייגט רב דוסא אליין צו פון זיך, מעיד אני עלי שמים וארץ, שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר שלושה דברים, האט ער עדות געזאגט אז ער האט במסורה אז חגי הנביא איז געזעצן אויף אזא מדוכה אזא כלי און געזאגט די קומענדיגע דריי זאכן, די ערשטע זאך איז צרת הבת אסורה, קלאר ווי די בית הלל, און די אנדערע צוויי זאכן איז עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית, מען וועט באלד זען וואס דאס מיינט, און די דריטע זאך איז מקבלין גרים מן הקרדויין ומן התרמודים, אז מען נעמט גרים פון די צוויי פלעצער, מען דארף אויך זען וואס דאס מיינט, איז על כל פנים, תנא, פירט די ברייתא אויס כשנכנסו נכנסו בפתח אחד, אז ווען די דריי רבי יהושע רבי אלעזר בן עזריה רבי עקיבא זענען אריין צו רב דוסא זענען זיי אריין פון איין טיר, אבער כשיצאו ווען זענען ארויס יצאו בשלושה פתחים זענען זיי ארויס פון דריי אנדערע טירן פון דריי אנדערע זייטן, פארוואס זאגט תוס' צוויי פשטים, איין פשט ווייל זיי האבן נישט געוואלט טרעפן דעם יונגערע ברודער דער יונתן, ווייל זיי האבן מורא געהאט אז ער העט זיי משכנע זיין אז די הלכה ווי אים אז די הלכה ווי די בית שמאי, און זיי האבן נישט געוואלט, זיי האבן זיך נישט געוואלט מתווכח'ן מיט אים, א צווייטע פשט זאגט תוס' אז פארקערט, זיי האבן אים געזוכט, זיי האבן געוואלט רעדן מיט אים, זיי האבן געוואלט פארשטיין, פארדעם זענען זיי ארויס פון דריי אנדערע טירן, על כל פנים, פגע בו ברבי עקיבא, איז טאקע רבי עקיבא האט געטראפן דעם ברודער יונתן, אקשי ליה ואוקמיה, האט ער געפרעגט כל מיני קשיות דארט פאר רבי עקיבא, ער האט אים געשטעלט אויפן פלאץ, וואס טייטש ער האט געוואונען רבי עקיבא? אמר לו, האט יונתן געזאגט צו רבי עקיבא אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? אשריך שזכית לשם, וואס טייטש וואויל ביסטו אויף אזא געלונגענע נאמען וואס דו האסט, אבער פונדעסטוועגן ועדיין לא הגעת לרועה בקר, ביסט אפילו נישט אויף די דרגה אויף די מדריגה פון א פאסטוך פון בקר, אמר לו רבי עקיבא, האט רבי עקיבא געענטפערט ואפילו רועה צאן, אפילו רועה צאן אויך נישט, און א גרויסע עניו. על כל פנים, גייט יעצט די גמרא צוריק צו די צווייטע זאך וואס מ'האט געזען וועגן חגי הנביא, חגי הנביא האט געזאגט דריי זאכן, די ערשטע זאך איז ווי די בית הלל, אז מ'איז נישט מייבם א צרת הערוה, און די צווייטע זאך איז אז עמון און מואב מעשרין מעשר עני בשביעית, יעצט וואס מיינט דאס? זאגט די גמרא דאמר מר, הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל, ס'טייטש ס'איז געווען כל מיני שטחים וואס די עולי מצרים, די אידן ווען זענען ארויף פון מצרים האבן כובש געווען, ס'איז געווען א חלק פון ארץ ישראל, אבער שפעטער ווען מ'איז ארויף פון בבל, נאכן חורבן בית ראשון, האט מען נישט כובש געווען די זעלבע שטחים, ס'האט געווען, ס'איז געווען געוויסע שטחים וואס מ'האט נישט מקדש געווען די צווייטע מאל בקדושת ארץ ישראל, און קדושה ראשונה, קדשה לשעתה, ולא קדשה לעתיד לבוא, ס'טייטש די ערשטע קדושה, די קדושת ארץ ישראל, נאך אידן זענען געגאנגען אין גלות די ערשטע מאל ביים חורבן בית ראשון איז די קדושה בטל געווארן, און ממילא ווען מען איז צוריק געקומען די צווייטע מאל האט מען נישט אלעס צוריק מקדש געווען, איז געווען שטחים וואס זענען נישט געווען ארץ ישראל, זיי האבן מער נישט געהאט קדושת ארץ ישראל, איז די שטחים והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית, ס'איז געווען א סיבה פארוואס מען האט געלאזט געוויסע שטחים אן קדושת ארץ ישראל, פארוואס? כדי די עניים זאלן האבן וואס צו עסן שמיטה, וואס פשט פון דעם? איז פשט פון דעם איז אזוי, נארמאל אין ארץ ישראל איז דא צוויי זאכן, פון איין זייט איז דא תרומות, מעשרות, לקט, שכחה, פאה, דאס אלץ גייט בעצם פאר כהנים, פאר לווים, און פאר עניים, אלץ גייט פאר עניים, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני איז דא יעדע דריטע יאר, די דריטע יאר, די זעקסטע יאר, איז דא אסאך וואס עניים קריגן, אבער פון די צווייטע זייט ווען סקומט צו א יאר פון שמיטה קריגט קיינער גארנישט ווייל מען באארבעט דאך נישט די פעלדער, און נאך מער, די עניים וואס איז געווען זייער פרנסה צו ארבעטן אין פעלד, קומט א שמיטה יאר האבן זיי דאס אויך נישט, און דערפאר האבן חזל מתקן געווען, וואס טייטש ווען חזל זענען צוריק געקומען קיין ארץ ישראל די צווייטע מאל נאכן חורבן בית ראשון, האט מען געלאזט עמון און מואב און נאך שטחים אבער מען רעדט דא פון עמון און מואב האט מען געלאזט אן קדושת ארץ ישראל, מען האט עס נישט צוריק מקדש געווען, כדי זאל נישט חל זיין דארט קדושת שמיטה, נאר וואס, היות עס איז נישט ארץ ישראל קען מען דאך אויך זאגן אז מען איז נישט מחויב מיט אלע מתנות, נישט מיט קיין תרומה נישט מיט קיין מעשר לקט שכחה פאה איז דאס איז נישט אזוי ס'טייטש אוודאי האבן חזל מתקן געווען אז אלע מתנות דארף מען יא געבן מען דארף געבן תרומות און מעשרות לקט שכחה פאה נאר וואס קדושת שמיטה איז דארט נישט דא און ממילא קודם כל די עניים קענען דארט אהין גיין ארבעטן א שמיטה יאר און צווייטנס ס'איז דא דארט לקט שכחה פאה נאר וואס איין פראבלעם איז דא נארמאל אין ארץ ישראל איז געווען א סדר שמיטה איז געקומען די יאר נאך שמיטה איז געווען מעשר שני די יאר נאך דעם מעשר שני די דריטע יאר מעשר עני, ווייטער פערט, די פיפטע יאר געווען מעשר שני, די זעקסטע יאר מעשר עני, און די זיבעטע יאר איז נאכאמאל שמיטה, וואס שמיטה אין ארץ ישראל נישט דא קיין תרומות און מעשרות, נישט דא קיינע פון די מתנות, מה שאין כן דא איז געווען שטחים וואס פון איין זייט איז נישט דא שמיטה, פון די צווייטע זייט דארף מען געבן, דארף מען מפריש זיין תרומות און מעשרות, און וואסערע סארט מעשר האט מען מפריש געווען דארט, מעשר שני צו מעשר עני, איז דאס האט חגי הנביא געזאגט אז עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית, אז מ'מעשר'ט מעשר עני פארוואס ווייל די גאנצע אויפטו פון דעם איז דאך געווען פאר די עניים און ממילא איז מען טאקע מפריש מעשר ספעציעל פאר זיי זאגט די גמרא ווייטער די דריטע זאך וואס חגי האט געזאגט איז ומקבלין גרים מן הקרדיים והתרמודים אז מען נעמט גרים פון די צוויי פעלקער יעצט וואס איז די חידוש פארוואס נישט? פארוואס זאל מען נישט לאזן א גוי זיך מגייר זיין? נאר די נקודה איז אזוי, די קרדיים און די תרמודים, איז געווען אסאך פון זיי, פון די גוים, פון די מענער, וואס האבן חתונה געהאט מיט אידענעס. יעצט דא א מחלוקת, לגבי אזא סארט פארפאלק וואס האט קינדער, די טאטע איז א גוי און די מאמע איז א איד, וואס איז די דין מיט די קינדער? איז איין שיטה האלט אז די קינדער זענען אידן, א צווייטע שיטה האלט ניין די קינדער זענען ממזרים, זענען טאקע אידן אבער ממזרים. ממילא אזוי, א ממזר איז ערגער פון א גוי. א גוי, א פשוט'ע גוי זיך מגייר, קען מען זיך משדך זיין מיטן אים, טאמער אבער ער איז א ממזר און בעצם איז ער א איד, טאר מען זיך נישט משדך זיין מיטן אים, און ממילא איז געווען אזעלכע וואס האבן חושש געווען אז די קרדיים, די תרמודים, זענען פארמישט מיט ממזרים, ממילא טאר מען זיך מיט זיי נישט משדך זיין, און מען טאר זיי נישט מגייר זיין, דערפאר דאס האט חגי הנביא געזאגט אז עס איז נישט אזוי. נאר מקבלין גרים מן הקרדיים והתרמודים. פרעגט די גמרא יעצט, איני, איז דען אזוי? והא תני רמי בר יחזקאל, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא אין מקבלין גרים מן הקרדיים, פארקערט ווי חגי, ענטפערט די גמרא אמר רב אשי, קרתיים איתמר, ס'טייטש די ברייתא רעדט נישט פון קרדיים, די ברייתא רעדט פון קרתיים מיט א ת', און ממילא קומט אויס אזוי, אז קרתיים איז מען טאקע נישט מקבל, אבער קרדיים יא, כדאמרי אינשי, די ברע- גמרא ברענגט נאך א ראיה, ווייל מענטשן זאגן טאקע, מענטשן זענען צוגעוואוינט צו זאגן, קרתיים פסולים, אז קרתיים זענען פסולים ס'טייטש זיי זענען די וואס זענען פארמישט מיט ממזרים, נישט די קרדיים, און טאקע חגי האט גערעדט פון די קרדיים, ואיכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן אז די משא ומתן איז געגאנגען אביסל אנדערש, אז תני רמי בר יחזקאל מ'האבן געלערנט א ברייתא, אין מקבלין גרים מן הקרתיים, אז מען נעמט נישט קיין גרים פון קרתיים, וואס טייטש די ברייתא איז זיך אינגאנצן נישט סותר מיט חגי הנביא, און נאר וואס, די גמרא וויל וויסן, מאי לאו היינו קרתויים היינו קרדויים, אז אפשר זענען די צוויי די זעלבע, אויב אזוי האבן מיר דא א סתירה, אמר רב אשי אויף דעם זאגט רב אשי לא, קרתויי לחוד וקרדויי לחוד, ס'איז צוויי אנדערע פלעצער, כדאמרי אינשי, קרתויי פסילי, ווי מענטשן זאגן טאקע אז קרתויים זענען פסול, זיי זענען די ממזרים, מה שאין כן חגי הנביא האט גערעדט פון קרדויים, זיי זענען נישט קיין ממזרים, און פון זיי נעמט מען גרים. זאגט די גמרא, ר' יוחנן וסביא דאמרי תרויי, זיי ביידע קריגן זיך אויף די צווייטע נקודה, אויף דאס חגי הנביא האט געזאגט אז מען נעמט גרים פון די תרמודים, איז רבי יוחנן זאגט, אין מקבלין גרים מן התרמודים, מען נעמט נישט קיין גרים פון די תרמודים, פארוואס? ווייל זיי זענען טאקע פארמישט מיט ממזרים. פרעגט די גמרא, ומי אמר רבי יוחנן הכי, צו דען האט רבי יוחנן אזוי געזאגט, והתנן, האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין נדה, כל הכתמים הבאים מן הרקם טהורים, ס'טייטש אזוי, א פרוי, א אידישע פרוי, א ישראלית, וואס זעהט דם נדה, איז די בלוט איז טמא, ס'איז טמא, ס'איז מטמא, ס'איז גאר א הארבע טומאה. נאר וואס, דאס איז בלוט, געהעריגע בלוט, מה שאין כן א כתם, כתם דאס איז א פלעק וואס מען טרעפט אויף א בגד, וואס קומט אן א הרגש, איז מדאורייתא איז עס אינגאנצן נישט טמא, מדרבנן איז דא אויף דעם א טומאה. נאר וואס, די דרבנן'דיגע טומאה איז נאר ביי א איד, ביי א גוי האט מען נישט חושש געווען אויף דעם, מילא א כתם, א פלעק, פון א גוי, ס'טייטש א בגד וואס האט א פלעק פון א גוי, איז נישט טמא אינגאנצן אפילו נישט מדרבנן, איז דאס זאגט די משנה אין נדה, אז טאמער מען טרעפט א בגד מיט א כתם אויף דעם אינעם שטאט רקם, קען מען זיין זעכער אז דאס קומט פון א גוי, און ממילא איז עס טהור. ורבי יהודה, רבי יהודה קריגט זיך אויף דעם, רבי יהודה מטמא, ער איז יא מטמא אזא סארט בגד, פארוואס? מפני שהם גרים וטועים, זאגט רבי יהודה, די גוים פון רקם זענען נישט קיין גוים, זענען גרים, וואס נאך זיי זענען געווארן גרים האבן זיי מחליט געווען אז זיי ווילן צוריק גיין, זיי ווילן צוריק זיך נישט פירן ווי עס דארף צו זיין, אבער איינמאל מען איז א גר, איינמאל מען איז א איד קען מען שוין נישט צוריק ציען, און ממילא זאגט רבי יהודה דאס איז נישט קיין גוים ס'איז אידן, זיי פירן זיך טאקע נישט ווי עס דארף צו זיין, אבער ס'אידן און במילא זייער כתמים זענען טמא. פירט די משנה אויס, מבין עובדי כוכבים טהורים, טאמער ס'קומט א כתם פון צווישן גוים, פון א פלאץ וואס איז קלאר צווישן גוים, וואס טייטש אלע אנדערע פלעצער, ווייל די משנה זאגט נאר איין יוצא מן הכלל רקם איז דא א מחלוקת, אבער אלע אנדערע פלעצער וואו ס'וואוינען גוים, איז די כתמים וואס קומט ארויס פון דארט זענען טהור, והוינן בה. און אויף די משנה האט מען געפרעגט. דארט אין נדה אז קפסיק ותני מבין עובדי כוכבים, די משנה פירט אויס אז טאמער מען טרעפט א כתם צווישן גוים איז עס טהור, און די משנה מאכט קיין יוצא מן הכלל, ס'דא א פלאץ וואס איז נישט אזוי, איין יוצא מן הכלל איז דא סך הכל רקם, אלע אנדערע פלעצער איז טהור, ואפילו מן התרמוד, אפילו פון תרמוד אויכעט איז אלע כתמים דארט זענען טהור, לכאורה פארוואס? מיר האבן דאך יעצט געשמועסט אז תרמוד איז פול מיט ממזרים, די ממזרים זענען אידן, און אז ס'איז פול מיט אידן וואלט מען אויך געדארפט זאגן אז די כתמים דארט זענען טהור, און מילא ואמר רבי יוחנן זאגט דארט רבי יוחנן זאת אומרת, אז פון די משנה איז א ראיה אז מקבלין גרים מתרמוד, אז מען נעמט יא אן גרים פון תרמוד, איז האמיר דא א אפענע סתירה פון רבי יוחנן אויף רבי יוחנן, פריערט האט רבי יוחנן געזאגט אין מקבלין גרים מן התרמודים, און דא זאגט רבי יוחנן קלאר מקבלין גרים מתרמוד, זאגט די גמרא וכי תימא וועסט מיר וועלן זאגן אז זאת. ולא סבירא ליה, אז ר' יוחנן טאקע האלט אוואדע ווי ער האט פריערט געזאגט, אז אין מקבלין גרים מן התרמודים, נאר וואס דען, ער איז סך הכל דא מסביר די משנה, אז זאלסט וויסן פון די משנה קען מען עפעס מדייק זיין, אבער ר' יוחנן אליין האלט נישט אזוי, זאגט די גמרא דאס איז נישט ריכטיג קענסט מיר נישט אזוי זאגן, ווייל והאמר ר' יוחנן, הלכה כסתם משנה, ר' יוחנן האט קלאר געזאגט אז די הלכה איז ווי א סתם משנה, נו דאס איז א סתם משנה, מילא האמיר א סתירה פון רבי יוחנן אויף רבי יוחנן, ענטפערט די גמרא, אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן, ס'איז טאקע דא א מחלוקת אמוראים, וואס האלט רבי יוחנן? איין אמורא האט געדענקט פון רבי יוחנן די מימרא אז אין מקבלין גרים מן התרמודים, און די צווייטע אמורא האט געדענקט פון רבי יוחנן די מימרא אז הלכה כסתם משנה, איז טאקע א מחלוקת אמוראים, וואס האט רבי יוחנן געהאלטן? זאגט יעצט די גמרא אבער, מתרמוד מאי טעמא לא, וואס איז טאקע די טעם אז מ'נעמט נישט קיין גרים פון תרמוד? איז ווי אונז האמיר געשמועסט, ווייל ס'דא דארט ממזרים, אבער יעצט וועלן מיר זעהן וואסערע סארט ממזרים, זאגט די גמרא פליגי בה רבי יוחנן וסביא ס'דא א מחלוקת רבי יוחנן וסביא חד אמר משום עבדי שלמה, וחד אמר משום בנות ירושלים, ס'טייטש איינער זאגט אז דאס איז עבדי שלמה וואס ווי רש"י איז מסביר אז די עבדים פון שלמה המלך זענען געווען זייער רייכע מענטשן, און במילא איז געווען בנות ישראל וואס זענען געפאלן פאר זיי, זיי האבן חתונה געהאט מיט זיי, זיי זענען געווען עבדים כנעניים, קומט אויס דער טאטע איז געווען א גוי, און די מאמע א אידענע, און די קינדער וואס זענען געבוירן געווארן זענען ממזרים, ווייל ס'גייט דאך לויט די מאן דאמר וואס האלט אז ווען דער טאטע איז א גוי און די מאמע איז א איד, זענען די קינדער ממזרים, און דאס איז לויט איין מאן דאמר, און די אנדערע מאן דאמר זאגט בנות ירושלים, וואס טייטש בנות ירושלים? זאגט די גמרא, בשלמא למאן דאמר משום עבדי שלמה, קסבר עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, הוולד ממזר, דאס גייט מיט די מאן דאמר וואס האלט אז א גוי וואס וואוינט מיט א אידענע איז די קינד א ממזר, אלא למאן דאמר משום בנות ירושלים מאי היא, וואס טוט זיך מיט די בנות ירושלים פון וואס רעדט מען דא, זאגט די גמרא פליגי בה רב יוסף ורבנן, אויך דאס איז דא א מחלוקת, ותרוייהו משמיה דרבה בר בר חנה, חד אמר, איינער זאגט, תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי קשתויי, אז דא רעדט מען פון א מיליטער פון צוועלף טויזנט מענער פון סאלדאטן וואס גייען צופיס, מיט נאך זעקס טויזנט קשתויי דאס איז אזעלכע סאלדאטן וואס ווארפן מיט די פיילן בויגנס וואס שיסן מיט פיילן בויגנס, אכצן טויזנט סאלדאטן ווי מ'עט באלד זען האבן מאנס געווען אידישע טעכטער און די קינדער וואס זענען געבוירן דאס זענען די ממזרים וחד אמר, און א צווייטע שיטה זאגט ניין ס'נישט געווען אכצן טויזנט נאר תריסר אלפי גברי ס'געווען צוועלף טויזנט סאלדאטן וואס פון זיי ומינייהו שית אלפי קשתויי זעקס טויזנט געווען וואס האבן געשאסן פייל און בויגנס, על כל פנים בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, ווען די גוים זענען אריין אין היכל ביים חורבן בית ראשון, הכל נפנו על כסף וזהב, והם, די גוים וואס מען רעדט דא, נפנו על בנות ירושלים, שנאמר, נשים בציון ענו, בתולות בערי יהודה, און די קינדער וואס זענען געבוירן פון זיי, דאס זענען די בנות ירושלים פון זיי רעדט מען, דאס זענען די ממזרים וואס האבן זיך באזעצט וואוינען אין די פלאץ תרמוד. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, פסוק זה, די קומענדיגע פסוק וואס אונז האבן פריערט געזען, שר העולם אמרו, ס'איז א פסוק אין תהלים, אבער ווי מ'וועט שוין זען נישט דוד המלך האט עס געזאגט, נאר שר העולם, דאס א מלאך וואס איז ממונה צו פירן די וועלט, ער העלפט, ער איז א שליח, אויף אסאך זאכן וואס געשעהן אויפן וועלט, ער האט געזאגט די פסוק, וועלכע פסוק? נער הייתי גם זקנתי, די פסוק וואס מ'האט פריערט געזעהן אז ר' דוסא האט עס געזאגט אויף ר' אלעזר בן עזריה, איז דאס זאגט דער שר העולם, פארוואס? ווייל מאן אמריה, ווער דען זאגט עס? אילימא קודשא בריך הוא, מי איכא זקנה קמיה, קען מען דען זאגן אז דער רבונו של עולם זאגט אזעלכע ווערטער, נער הייתי גם זקנתי, אוודאי נישט, ואלא דוד אמריה, דוד המלך האט עס געזאגט, קען אויך נישט זיין, מי קשיש כולי האי, דוד המלך איז נישט געווען אזא זקן, ער זאל קענען זאגן וגם זקנתי, אלא שמע מינה, שר העולם אמרו, נאר וואס דען די פסוק האט דער שר העולם געזאגט, זאגט די גמרא נאך א מימרא, ואמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, ידו פרש צר על כל מחמדיה, זה עמון ומואב, דאס גייט ארויף אויף עמון און מואב, וואס בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, ווען די גוים זענען אריין אין היכל חרוב מאכן די בית המקדש, הכל נפנו על כסף וזהב, איז אלע זענען געגאנגען כאפן גאלד מיט זילבער, והם די בני עמון און מואב נפנו על ספר תורה, זיי זענען געגאנגען צו די תורה עס צו פארברענען, אמרו זיי האבן געזאגט זה שכתוב בו לא יבא עמוני ומואבי בקהל השם ישרף באש, א תורה וואס שטייט דארט לא יבא עמוני ומואבי בקהל השם דארף מען פארברענען, זאגט די גמרא ווייטער נאך א פסוק וואס שטייט אין איכה ציוה השם ליעקב סביביו צריו, אמר רב, זאגט רב וואס מיינט די פסוק, די פסוק מיינט אז דער רבונו של עולם האט גוזר געווען אז די זעלבע פעלקער וואס האבן געפייניגט די אידן אין ארץ ישראל, איז די זעלבע פעלקער וועלן זיי פייניגן אין גלות, וואס דאס גייט ארויף אויף עמון און מואב, אמר רב, כגון הומניא לפום נהרא, אז די פעלקער עמון און מואב האבן אויך געפייניגט די אידן פון פום נהרא, רשי דא זאגט ס'איז עפעס די יוונים, די מפרשים מוטשען זיך, אין אנדערע פלעצער זאגט רשי דאס איז די עמוניים, על כל פנים די זעלבע פעלקער וואס האבן געפייניגט די אידן אין ארץ ישראל, האבן געפייניגט די אידן אין פום נהרא, וואס דאס איז אין בבל, זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' יהודה אמר רב אסי, האט ר' יהודה נאכגעזאגט פון רב אסי, און ס'איז וויכטיג צו געדענקען אז ר' יהודה רעדט דא בשם רב אסי, על כל פנים וואס האט ער געזאגט, אז עובד כוכבים שקידש בזמן הזה, טאמער א גוי איז מקדש א אידענע בזמן הזה, ס'הייסט א גוי נעמט א אידישע מיידל, גייט מיט איר אונטער די חופה איז זי מקדש, חוששין לקידושין, דארף מען חושש זיין אפשר האט די קידושין תופס געווען, פארוואס, שמא מעשרת השבטים הוא, ווייל קען זיין ער איז פון די עשרת השבטים, וואס טייטש קען זיין ער איז פון די עשרת השבטים, איז סנחריב האט דאך פארטריבן די עשרת השבטים און ער האט זיי אויסגעמישט צווישן די פעלקער און זיי האבן חתונה געהאט מיט גוי'טעס, יעצט אזוי, אונז ווייס מען נארמאל אז אלעס איז תלוי אין די מאמע, טאמער די מאמע איז א איד זענען די קינדער אידן, טאמער די מאמע איז א גוי'טע זענען די קינדער גוים, אזוי ווייס מען אונז, אזוי איז טאקע די הלכה, אבער למעשה רב אסי האלט נישט אזוי, רב אסי האלט אז טאמער די מאמע איז א גוי'טע און די טאטע איז א איד זענען די קינדער ממזרים, זיי זענען נישט קיין גוים, און ממילא זאגט רב אסי, די עשרת השבטים די אידן, זיי האבן חתונה געהאט מיט גויטעס, זייער קינדער, די קינדער וואס ווערן געבוירן, זענען נישט קיין גוים, זענען ממזרים, און ממילא איז דא א גרויסע חשש, אז יעדע מאל א גוי איז מקדש א אידיש מיידל, אפשר דער גוי אן אייניקל פון די עשרת השבטים, און ער איז א ממזר גאר, ער איז נישט קיין גוי, ממילא די קידושין איז תופס, און פאר דעם דארף מען חושש זיין, אפשר די קידושין א קידושין, און מען דארף בעטן א גט. איי פרעגט די גמרא, והא כל דפריש מרובא פריש, מען ווייסט דאך א כלל ווען עפעס איז פורש זאגט מען ס'האט פורש געווען א רוב, וואס טייטש רוב גוים זענען גוים, זענען נישט קיין עשרת השבטים, און ממילא אז ס'איז דא דא א שאלה וועגן א גוי, וואס עפעס זאל מען חושש זיין צו א מיעוט, צו עשרת השבטים, ענטפערט די גמרא, בדוכתא דקביעי, אין הכא נמי, ס'טייטש נארמאל דארף מען אוודאי נישט חושש זיין סתם א גוי איז פון די עשרת השבטים, ווייל כל דפריש מרובא פריש, מ'גייט נאך די רוב, נאר דא רעכט רעדט מען בדוכתא דקביעי, וואס טייטש אין א פלאץ וואס איז קביעות'דיג וואס אונז ווייס מיר בקביעות אז דארט איז דא די עשרת השבטים, וואס די כלל איז אז כל קבוע כמחצה על מחצה, ס'טייטש אז מ'האט א ספק כלפי א זאך וואס איז קביעות'דיג אויף איין פלאץ זאגט מען נישט מ'גייט מיטן רוב, נאר דארט זאגט מען האלב האלב, איז דא אויך מען זאגט האלב האלב מען דארף חושש זיין אז אפשר זענען אן אייניקל פון די עשרת השבטים יעצט ווי זענען די פלעצער וואס זענען קביעות'דיג וואס דארט איז דא די עשרת השבטים דאמר רבי אבא בר כהנא שטייט אין פסוק וינחם אז מלך אשור האט פארטריבן די עשרת השבטים צו א גאנצע רשימה פון לענדער און דאס זענען די פלעצער וואס זענען קבוע רעכנט ער אויס רעכנט די פסוק אויס בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי און רבי אבא זאגט יעדע פלאץ ווי דאס איז חלח זה חלזון וחבור

וואס זאגט רבי יוחנן איז ווי רש"י איז מסביר רבי יוחנן בעצם זאגט פונקט ווי רב אסי אז די אלע גוים פון די פלעצער דא א חשש זענען ממזרים נאר וואס אלס א גאנץ אנדערע טעם פון רב אסי רב אסי האט געזאגט די חשש איז אז עס איז געווען די עשרת השבטים מענער אידן וואס האבן חתונה געהאט מיט גויטעס וואס דא א שיטה רב אסי האלט אז די קינדער זענען ממזרים דאס איז די חשש דא איז רבי יוחנן האלט קלאר נישט אזוי רבי יוחנן אוודאי האלט אז טאמער א איד האט חתונה מיט א גויטע די קינדער זענען נישט קיין ממזרים זאלן זענען געהעריגע גוים, נאר וואס ביי די אלע פלעצער ווי די עשרת השבטים האבן זיך געדרייט איז אויך געווען פרויען פון די עשרת השבטים וואס האבן חתונה געהאט מיט גוים, איז זייער קינדער זענען אוודאי אידן, נאר וואס די אידן די קינדער פון די פרויען וואס זענען אידן און די טאטעס זענען גוים, זיי זאגט רש"י האבן חתונה געהאט מיט פסולי חיתון, זיי האבן חתונה געהאט מיט שוועסטערס, מיט טעכטער, און זענען טאקע ממזרים, די קינדער וואס זענען ארויס פון דעם, און דערפאר זאגט ר' יוחנן, וכולן לפסול, אז ביי די אלע איז דא א חשש אז די קינדער זענען ממזרים, איז על כל פנים, זאגט יעצט די גמרא, כי אמריתה קמיה דשמואל, ווען כ'האב עס געזאגט פאר שמואל, ווער רעדט דא? דא רעדט רב יהודה, וואס טייטש פריער האט מען דאך געזען, און מ'האט עס ספעציעל מדגיש געווען, אז רב יהודה האט נאכגעזאגט בשם רב אסי אז ווען א גוי איז מקדש א אידענע דארף מען חושש זיין אפשר די גוי א ממזר אפשר די גוי א איד און מען האט מסביר געווען רב אסי וואס פשט פון דעם ווייל רב אסי איז חושש אז די גוי איז פון עשרת השבטים וואס זיין זיידע איז געווען א איד זיין באבע איז געווען א גויטע ס'טייטש א איד האט חתונה מיט א גויטע וואס די קינדער פון א איד מיט א גויטע זענען ממזרים, אנדערש ווי אונז ווייסט מען נארמאל אז די קינדער פון א איד און א גויטע זענען גוים, רב אסי קריגט זיך אויף דעם, איז ווען רב יהודה זאגט נאך די מימרא פון רב אסי צו שמואל, אמר לי, האט שמואל געזאגט צו רב יהודה, וואס עפעס? בנך הבא מן ישראלית, קרוי בנך, ואין בנך הבא מן עובדת כוכבים, קרוי בנך אלא בנה, וואס טייטש אונז ווייס מיר די כלל, און אזוי איז טאקע, זאגט שמואל, אז קינדער פון א גוי'טע זענען גוי'טעס, זענען גוים, און קינדער פון א אידענע זענען אידן, און וואס עפעס זאגסטו מיר אז די קינדער פון גוי'טע זענען ממזרים? יעצט, וואס זאגט ער דא קרוי בנך, קרוי בנך, בנה, וואסערע לימוד, פון וואס רעדט ער? איז אזוי, שטייט אין פסוק, ולא תתחתן בם, אז א איד און א גוי טארן נישט חתונה האבן, זאגט דער פסוק, בתך לא תתן לבנו, ובתו לא תקח לבנך, ס'הייסט זאלסט נישט געבן דיין טאכטער פאר זיין זון פארן גוי, און זאלסט נישט נעמען די גוי'טע פאר דיין זון, זאגט דער פסוק ווייטער, אז כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלוקים אחרים, ווייל טאמער וועסט דאס יא טון, וועסט חתונה מאכן דיינע קינדער מיט גוים און גוי'טעס, עט די אייניקל וואס עט געבוירן ווערן, עט זיין א עובד עבודה זרה, פארוואס? ווייל די פסוק זאגט כי יסיר את בנך, עט אוועקשלעפן דיין זון פון די אידישע וועג, עט אוועקשלעפן דיין אייניקל, איז קודם כל זעמער דא צוויי נקודות, קודם כל זעמער אז די פסוק רופט אן די אייניקל בנך, וואס טייטש בנך? איז קודם כל זעמער אז די אייניקל פון די איד, די אייניקל פון די זיידע וואס איינע פון זיין קינדער האבן חתונה געהאט מיט א גוי צו א גויטע, די אייניקל איז נאך א איד, דאס איז איין זאך וואס מען זעט, פון דאס אז די פסוק רופט עס אן בנך, און די צווייטע זאך וואס מען זעט, איז אז שטייט אין פסוק כי יסיר את בנך, אז ער וועט פארשלעפן דיין אייניקל, ווער איז דאס דער ער? ער איז דער איידעם, וואס טייטש אז א איד האט א טאכטער, וואס די טאכטער איז פארשטייט זיך א אידענע, און די טאכטער האט חתונה מיט א גוי, ס'טייטש דער זיידע, דער איד האט א גוי'שע איידעם, און ס'ווערט געבוירן דארט א קינד, איז כי יסיר, דער איידעם וועט אוועק שלעפן דיין אייניקל את בנך און עט אים מאכן עובד עבודה זרה, איז פון דא דרשנ'ט מען אז ווען ס'איז יסיר, ווען דער איידעם איז די גוי און די טאכטער איז די איד, דעמאלטס איז בנך, דעמאלטס איז די אייניקל א איד, אבער ווען ס'איז פארקערט, ווען דיין זון די איד האט חתונה מיט א גוי'טע, דעמאלטס איז די קינד איז נישט בנך נאר בנה, איז על כל פנים פרעגט שמואל אויף רב אסי אז אוודאי נישט אזוי אוודאי דער קינד פון א גויטע איז נישט קיין ממזר, איי פרעגט די גמרא פיין אבער והאיכא בנות וואס טוסטו מיט די טעכטער פון די עשרת השבטים ביסט א סוף כל סוף איז רב אסי גערעכט ווייל אין הכי נמי ווען א איד האט חתונה מיט א גויטע ביסטו גערעכט די קינדער זענען געהעריגע גוים אבער פארקערט ווען א גוי האט חתונה מיט א אידענע איז די קינדער זענען יא ממזרים און צווישן די עשרת השבטים איז אוודאי געווען אידענעס אוודאי געווען בנות וואס גוים האבן זיי מאנס געווען, און זיי האבן דאך אייניקלעך וואס לעבן, איז ווייטער רב אסי גערעכט אז יעדע מאל א גוי איז מקדש דארף מען אפשר חושש זיין אז ער איז אן אייניקל פון די עשרת השבטים און נישט פון די מענער, פון די פרויען איז דא א חשש ער איז א איד און חשש ער איז א ממזר, ואמר רבינא אזוי ווי מ'האט יעצט געזען שמע מינה בן בתך הבא מן עובד כוכבים קרוי בנך אז א קינד פון א פרוי א אידענע הייסט א איד, איז ווייטער סוף כל סוף רב אסי גערעכט, ענטפערט די גמרא, גמירי אונז האבן בקבלה דבנתא דההוא דרא, אז די טעכטער פון יענע דור, ס'טייטש פון עשרת השבטים, איצטרויי אצטרו, זענען צושפאלטן געווארן, ס'טייטש זייער בית הרחם איז צושפאלטן געווארן, מחמת דעם וואס זיי זענען געווען אין גלות אויף די וועג, ס'ווי א שווערע וועג, זיי האבן נישט געקענט האבן קיין קינדער, מילא די חשש איז נישט דא. זאגט די גמרא, איכא דאמרי א צווייטע גירסא, אז כי אמריתה קמיה דשמואל, ווען רב יהודה האט נאכגעזאגט די מימרא פון רב אסי פאר שמואל אז וואס, אז יעדע גוי וואס מקדש א אידענע דארף מען חושש זיין אפשר איז ער אן אייניקל פון די עשרת השבטים, האט שמואל געזאגט אמר לי, לא זזו משם עד שעשאום גוים גמורים, האט שמואל געזאגט ס'איז נישט ריכטיג, ווייל נאך אין יענע דור, ווי רשי איז מסביר, אין די דור פון די עשרת השבטים, האבן חזל שוין דעמאלטס, די חכמים האבן דעמאלטס קובע געווען און מתקן געווען על פי רוח הקודש און על פי נביאים ווי מ'וועט שוין זען פון א פסוק, אז די אלע עשרת השבטים, נישט קיין חילוק די אידן די אידענעס, וואס האבן חתונה געהאט מיט גוים און גוי'טעס, זענען גוים גמורים, ס'איז א גזירת השעה זאגן רוב מפרשים, היינט איז אוודאי נישט דא אזא זאך, נאר דעמאלטס האט מען גוזר געווען אויף אלע, זיי האבן א דין פון גוים גמורים שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו, די קינדער זייער זענען זרים אינגאנצן, גוים אינגאנצן, נישט דא קיין חשש, נישט דא וואס חושש צו זיין, אז אפשר זענען זיי אידן אפשר זענען זיי ממזרים.